א גוטן טייערע אידן און ברוכים הבאים צו א משמר נומבער פֿערצן, און מיר גייען מיר היינט רעדן וועגן די אזוי גערופענע האוואנא סינדראם. איז קודם וואס איז דער האוואנא סינדראם? ס'איז געווען אין די נייעס לעצטנס נאכאמאל אז א מין מיסטריעזע אטאקע, א געזונט אטאקע וואס וואס באטאקירט, כאפט אן, אמעריקאנער דיפלאמאטן און אנדערע, רעגירונגס אנגעשטעלטע און אינטעלידזשענס עידזשענטס שפיאנען אין פארשידענע פלעצער איבער די וועלט, און מען האט נאך נישט קיין געהעריגע הסבר וואס דאס איז. ס'קומט מיט פארשידענע אייגנשאפטן אין קאפ, ס'א א גערודער, א באזינג ווי מען זאגט, אנדערע הערן ווי גלייך מען וואלט ווען געשניטן אייזן, אדער געהאקט מיט אייזן, אדער געריבן אייזן. אנדערע אפעקטירט עס נאך שטערקער אז זיי פארלירן ממש די באלאנס, ס'הייבט זיך אן שווינדלען פאר די אויגן, און געוויסע זענען געבליבן מיט ערנסטע אפעקטן, געזונט אפעקטן אין קאפ וואס איז געבליבן אויף זיי אויף א לאנגע צייט שפעטער, און אין געוויסע פאלן ממש פערמאנאנט, ס'הייסט אז די פראבלעמען וואס האט זיך געמאכט אין קאפ זענען געבליבן מיט זיי און דערווייל נאכנישט אוועקגעגאנגען, און מ'האט נאך דערווייל אויך נישט געטראפן ווי געזאגט נישט די סיבה דערצו און אויך נישט וואס מען קען טון דערוועגן. איז לאמיר קודם צוריק גיין צו די התחלה פון די פראבלעם ווען ס'האט זיך אנגעהויבן, ווען מען איז די ערשטע מאל געוואר געווארן דערפון, און אזוי אויך וויאזוי ס'האט באקומען דעם נאמען. איז די ערשטע פאלן פון די האוואנא סינדראם האבן זיך באוויזן אין האוואנא וואס איז די הויפט שטאט פון קובא אין צוויי טויזנט זעכצן, מיט בערך פינף יאר צוריק. אמעריקע און קובא זענען געווען. האבן געהאט אנגעשטרענגטע באציאונגען במשך צענדליגע יארן. קובא איז א קאמוניסטישע לאנד וואס געפינט זיך זייער נאנט צו אמעריקע, ס'איז בערך ניינציג מייל צו וויפיל פון פלארידע, און ווען קובא וואס איז אזא נאנטע שכן צו די פאראייניגטע שטאטן האט זיך דורכאויס די קאלטע קריג צוגעשטעלט צו די סאוויעטן פארבאנד און געווארן א קאמוניסטיש לאנד האט עס אמעריקע באטראכט, און מיט רעכט, ווי א גרויסע געפאר. נישט ווייל קיובע איז אליין אומשטאנד צו שעדיגן אמעריקע, קיובע איז א פיצעלע לענדל אין פארגלייך צו א ריזיגע גרויסע מעכטיגע אמעריקע, אבער קיובע איז יא געזען געווארן און איז למעשה געווען ווי אזא באזע פאר די קאמוניסטן אזוי נאנט צו די ברעגעס צו די גבולים פון די פאראייניגטע שטאטן. אין צוויי טויזנט און פֿופֿצן, צוויי טויזנט און פֿופֿצן האט די פאראייניגטע שטאטן באנייט דיפלאמאטישע באציאונגען מיט קובא און אויך געעפנט דארטן אן אמבאסאדע אין האוואנא, די הויפטשטאט פון קובא. מיט א יאר שפעטער, אין צוויי טויזנט און זעכצן, צוויי טויזנט און זעכצן זענען געווען צוויי סי איי עי אגענטן וואס האבן געמאלדן זיי האבן באריכטעט, א די אזוי גערופענע האוואנא סינדראם, אז מ'האט געהערט עפעס אזא מין גערויש, א גערויש אין קאפ אבער א גערויש וואס זיי האבן שווער געקענט מסביר זיין, און די נאנטסטע הסברים וואס זיי האבן געקענט געבן ווי געזאגט איז געווען אדער עפעס אזא שטילע ברומעריי, אדער א ווי מען וואלט געריבן מעטאל, אדער דורך געלעכערט מיט א דריל, בקיצור אזא גערודער וואס נערווירט ממש, ס'. נערווירט, ס'גייט אויף די נערוון, און ס'איז געקומען אויך באגלייט מיט אזא מין דרוק אינעם קאפ, היץ אינעווענדיג, און אויך פיזישע ווייטאגן. יעצט, יענע ערשטע פאלן זענען געהאלטן געווארן בסוד, אבער ווען מיט א קורצע צייט שפעטער איז עס ארויסגעקומען אין די עפנטליכקייט האט זיך די עולם דערוואוסט אז מ'רעדט פון נישט צוויי, ביי דעמאלט זענען שוין געווען זעקס און צוואַנציק פאלן פון פארשידענע מענטשן, אנגעשטעלטע אין די עמבעסי אדער אנדערע רעגירונגס פערזענליכקייטן פון די פאראייניגטע שטאטן, וואס האבן געהאט איין אדער אן אנדערע גירסא פון די האוואנא סינדראם. נישט יעדער האט געהאט אלע סימפטאמס, און ס'זענען געווען אזעלכע וואס האבן געהאט סימפטאמס וואס אנדערע האבן בכלל נישט געהאט, און ס'זענען געווען אויך פאלן פון מענטשן וואס האבן נישט געהאט די, זיי האבן נישט געהערט די גערוישן אדער די אנדערע צוגעהערן, אבער זיי האבן יא געהאט א דרוק אין קאפ, אזא דיזינעס, עס האט אנגעהויבן שווינדלען און איבלען, און זיי האבן פארלוירן די באלאנס. גוט, צו די צד השווה פון די אלע איז געווען אזא מיסטעריעזע פראבלעם וואס איז מושרש בשורש קומט עס אדער איז עס אדער קומט עס פון קאפ, און מען קען פאר דעם נישט טרעפן קיין געהעריגן הסבר. איז למעשה דעמאלטס זענען געווען אזעלעכע וואס האבן געוואלט טענה'ן אז ס'איז א דמיון, ס'איז א חלום וואס שפילט זיך אפ נאר ביי יענע באטרעפענדע אין קאפ, אבער דער פאקט איז געווען אז צו די סיבה זאל זיין עכט אדער ס'זאל זיין נאר א פאנטאזיע, א זאך וואס חלומ'ט זיך זיי, האבן זיי למעשה געהאט די סימפטאמס, און ס'איז אנגעקומען ממש צו א פוינט ווען די ווען די אמבאסאדע איז כמעט פארמאכט געווארן ווייל כמעט די גאנצע שטאב האט פון דארטן געדארפט. אוועקגעפירט ווערן. יעצט שטייען מיר מיט איבער פינף יאר שפעטער און יענע זעקס און צוואַנציק פאלן זענען זיך צעוואקסן אין הונדערטער, אבער מען איז נאך נישט קיין סך, מען איז אייגנטליך נאך נישט קיין משהו נאנטער צו קיין הסבר וואס די זאך קען זיין, פון וואס ס'קומט, וואס ס'קען זיין און אפילו וואס מען זאל קענען טון דערוועגן. איז בשעתו ווען די ערשטע פאלן זענען באריכטעט געווארן מיט בערך פינף יאר צוריק, פארשטייט זיך אליין, איז איינע פון די שפעקולאציעס געווען אז קיובא האט אנגעוואנדן דא עפעס א מיטל, עפעס א מין געהיימע געווער, עפעס א א מין ענערגיע, א מין כח וואס זיי האבן אויף באיזה אופן שהי' דורך איזה מכשיר שהי' זאלן זיי האבן גענוצט און דאס האט גורם געווען די פראבלעם. אבער יעצט שטייט מען שוין מיט ווי געזאגט מיט הונדערטער אזעלכע קעיסעס, און זיי קומען נישט נאר פון קובא נאר פון אלע קאנטינענטן, איבעראל כמעט אויף יעדן, נישט כמעט נאר ממש אויף יעדן קאנטינענט אויף די וועלט זענען שוין דא אמעריקאנער פערסאנעל וואס האבן זענען באטראפן געווארן מיט די, ס'האט שוין באקומען דעם נאמען דעמאלטס די האוואנע סינדראם, ממילא איז שוין קלאר אז ס'איז נישט קובא, וואס ס'זאל נאר זיין. האט עס נישט קיין שייכות מיט קובע מער ווי מיט רוסלאנד, טשיינע, וויעטנאם אדער א צאל אנדערע לענדער, אפילו דעמאקראטישע יוראפעישע און מערב וועלט לענדער וואו אמעריקאנער דיפלאמאטן און שטאטסמענער זענען באטראפן געווארן פון די זעלבע זאך. איינע פון די חששות וואס דאס קען זיין די מקור פון וואו ס'קען קומען איז א געוויסע סארט געווער וואס נוצט מייקראוועיווס, פארוואס עפעס? א מייקראוועיוו כלי איז די, אויף א געוויסן אופן נוצט מען די שטראלן און אז דאס זאל ברענגען די פראבלעם די שווינדלען, די איבלען מיט די גערוישן און די אנדערע פראבלעמען וואס די אוואנע סינדראם ברענגט. פארוואס מייקראוועיווס? ווייל מייקראוועיווס איז שוין געווען א קאנדידאט גענוצט צו ווערן אלס אזא סארט געווער דורכאויס די קאלטע קריג יארן. אין יענע תקופה מיט צענדליגע יארן צוריק האבן ביידע, סיי אמעריקע און סיי די פאראייניגטע און סיי די סאוויעטן פארבאנד, האבן דורכגעפירט עקספערימענטן וויאזוי, מ'האט דורכגעפירט עקספערימענטן אויף כל מיני זאכן. די צוויי גרויסמאכטן זענען געווען אין א געיעג און א פארמעסט אויף פארשידענע פראנטן אריינגערעכנט דעם מיליטערישן פראנט מיט געווער מיט וואפנס און מ'האט דעמאלטס עקספערימענטירט און מ'האט אויפגעברענגט היכי תמצא'ס פון די ווייטסטע מאדנעסטע היכי תמצא'ס וואס קענען נאר זיין, אריינגערעכנט וויאזוי צו קענען מאניפולירן, אריינקריכן צום אנדערן אין קאפ און דארטן אים פארדרייען די מחשבה, מאכן טראכטן אנדערש ווי ער וואלט ווען געוואלט טראכטן. איז איינע פון די זאכן מיט וואס מ'האט דעמאלטס עקספערימענטירט איז געווען מייקראוועיווס. און די עקספערימענט מיט מייקראוועיווס איז אנגעגאנגען סיי דורך די סאוויעטן אין רוסלאנד און סיי דורך די אמעריקאנער אין די פאראייניגטע שטאטן. און אין אמעריקע איז געווען איין פראפעסאר וואס האט אין די זיבעציגער יארן דורכגעפירט אן עקספערימענט אויף זיך אליינס מיט מייקראוועיווס, און ס'האט זיך אויסגעשטעלט אז געוויסע עפעקטן וואס ער האט געפילט שטימען מיט געוויסע סימפטאמס וואס מ'טרעפט היינט אין די האוואנא סינדראם. דאס הייסט געוויסע אזעלכע גערוישן אין קאפ האבן שטימען וואס ער האט דעמאלטס געפילט שטימען מיט וואס די יעצטיגע די דיפלאמאטן, שטאטסמענער און אגענטן באריכטן פון די האוואנא סינדראם. שטארקע ענליכקייטן. דאס ווייסט מען שוין היינט אויכעט אז דורכאויס די קאלטע קריג האט האבן די רוסן געהאט א געוויסן מכשיר א מייקראוועיוו מכשיר וואס איז געווען אויף א בנין קעגן איבער די אמעריקאנער אמבאסאדע אין די סאוויעטן פארבאנד אין מאסקווע און מען ווייסט אויכעט אז ס'זענען געווען פערסאנעל, מענטשן וואס האבן געארבעט אין די אמבאסאדע, וואס האבן באריכטעט געוויסע שוועריגקייטן און פראבלעמען וואס טראגן ענדליכקייטן צו די באריכטן היינט פון די האוואנע סינדראם. און דאס די היסטאריע מיט מייקראוועיווס אין די אין רוסלאנד איז צוריק אויפגעשווימען אין טו טאוזנט און סעווענטין, צוויי טויזנט און זיבעצן, ס'איז א יאר נאכדעם וואס די האוואנע סינדראם איז די ערשטע מאל באריכטעט געווארן, און ס'איז געווען ווען א הויכראנגיגער סי איי עי. אגענט איז אפגעפלויגן קיין רוסלאנד צו זיך טרעפן פאר געשפרעכן מיט א הויכראנגיגן רוסישן שפיאנאזש אגענט, און דער סי איי עי אגענט האט זיך אינמיטן די נאכט דארטן אין זיין האטעל אין מאסקווע זיך אויפגעוועקט מיט זיי די קאפ האט זיך אים געפערליך געדרייט און ער האט געהערט עפעס מורא'דיגע מאדנע גערוישן אין קאפ ער האט זיך נישט געקענט אויפשטעלן ער האט געפילט ווי ס'קומט אים צו ברעכן בקיצור ער האט געשילדערט אזוי ווי ווען מ'זאגט אן ערנסטן פאל פון די האוואנא סינדראם, אבער די מעדיצינישע עקספערטן פון די סי איי עי האבן יענעם נאכן אים אונטערזוכן און הערן וואס ער האט ער דערציילט וואס ער שילדערט וואס ער האט געפילט האבן זיי געטענה'ט אז די סימפטאמס שטימען נישט מיט די האוואנא סינדראם ס'איז נישט די זעלבע זאכן וואס די מענטשן וואס האבן געליטן פון די האוואנא סינדראם האבן באריכטעט די מציאות איז אבער געווען אז יענער איז געבליבן מיט א שרעקליכן קאפוויי וואס איז געזיצט מיט אים עס איז אים געבליבן פייניגן און די מעדיצינישע עקספערטן האבן נישט באוויזן אויפצוקומען נישט מיט קיין הסבר און נישט מיט קיין רפואה, און ס'איז געגאנגען אזוי ווייט אז מיט א קארגע צוויי יאר שפעטער האט ער געמוזט רעזיגנירן פון אמט, ער האט געמוזט זיך, ער האט געמוזט רעזיגנירן פון די סי איי עי, ווייל די פראבלעמען וואס האבן זיך אנגעהויבן מיט יענע אטאקע אין מאסקווע אין צוויי טויזנט זיבעצן האבן אים ממש געשטערט פון אויספירן זיינע פליכטן. מיט א יאר שפעטער, אין צוויי טויזנט אכצן, טו טאוזענד עיטין, האט זיך די האוואנא סינדראם באוויזן ביי אמעריקאנער פערסאנעל אין כינע, טשיינע. יעצט דאס ווייסט מען אויך, און די אמעריקאנער רעגירונג ווייסט אז די צוויי לענדער, רוסלאנד און כינע, ביידע געבן זיך אפ נאך היינט מיט פארשידענע עקספערימענטן מיט מייקראוועיווס, נישט דווקא מיטן ציל צו שאדן מאכן אנדערע אדער שעדיגן, נאר באופן כללי, אפילו פאר קאמערשל, פאר ביזנעס צוועקן, וואסערע אפעקט מייקראוועיווס האט אויף דעם מאטריאל אדער אויף יענע באשטאנדטייל, אבער דאס איז די מציאות אז דאס זענען צוויי לענדער וואס פירן דורך עקספערימענטן מיט מייקראוועיווס. די פראבלעם נאר מיט די ערשטע פאלן פון קובא, רוסלאנד און כינע איז געווען אז ס'איז געווען אז ס'איז שלעכט באהאנדלט געווארן די אויספארשונג, די אויספארשונגען וועגן די סינדראם, אין די דריי פלעצער האט איז געפלאגט געווארן פון אסאך פראבלעמען, קודם איז נישט געווען קיין געהעריגע צוזאמארבעט צווישן די סטעיט דעפארטמענט און די סי איי עי, דאס הייסט די צוויי קערפערשאפטן די אמעריקאנער רעגירונג און די סי איי עי האבן נישט געהעריג אויסגעטוישט קיין אינפארמאציע, מען האט זיך נישט אפגעגעבן דערמיט אויף א סיסטעמאטישן אופן, מען האט עס נישט געהעריג באהאנדלט, מען האט נישט געהעריג צוזאמגענומען די אינפארמעישן אויף איין פלאץ אויפן אופן וויאזוי מען באהאנדלט געווענטליך אינפארמעישן וועגן א קעיס וואס מען וויל פארשטיין און וועמענ'ס משמעות מען פרובירט צו דערגיין. אין די זעלבע צייט איז אויך געווען א היבשע מאס סקעפטיציזם אין די מעדיצינישע געמיינדע, די מעדיקל עסטעבלישמענט איז נאך געווען אויך היבש סקעפטיש דעמאלטס לגבי די עצם מציאות פון די האוואנא סינדראם, א גרויס חלק האט דעמאלטס געטענה'ט און א חלק טענה'ט נאך יעצט אז דאס איז א דמיון, אז ס'איז נישט קיין עכטע זאך, ס'הייסט ס'מאכן זיך סימפטאמס וואס קענען קומען פון כל מיני סיבות. און זיי ווייזן אן אויף אנדערע פאלן פון אמעריקאנער פערסאנעל אין אמעריקאנער אמבאסאדעס אין מיטל מזרח לענדער וואו מ'האט באריכטעט ענדליכע סימפטאמס אבער ס'האט זיך שפעטער ארויסגעקומען אז יא דארטן אין יענע פאלן איז מען יא דערגאנגען די סיבה און אפטמאל איז עס געווען פשוט פון עסן עפעס א פארדארבענע מאכל אדער עפעס וואס האט נישט געשטימט מיטן מענטשנ'ס גוף א געוויסע עסן איז זאגן זיי אז ס'קען זיין אז ס'איז נישט דא אזא זאך ווי א האוואנא סינדראם, און די סיבות, יעדע פאל אדער יעדע פאר פעלער קומט פון עפעס א אנדערע סיבה, ס'איז נישט דא קיצור א נייע מחלה וואס איז יעצט נולד געווארן. און נאכדעם זענען דא מומחים וואס ווילן טענה'ן אז דאס איז א נאוסיבאו עפעקט, ס'איז די פארקערטע פון א פלעסיבאו עפעקט. פלעסיבאו עפעקט מיינט ווען א מענטש באקומט א געוויסן מעדעצין, עכ"פ, ער מיינט אז ער נעמט א מעדעצין, און באמת נעמט ער גארנישט, נעמט ער א פשוטע נעטראלע סובסטענס, און די, און שטודיעס ווייזן אז ס'ארבעט אסאך מאל. סאו אז דאס אליין אז די מענטש איז איבערצייגט אז ער נעמט דא עפעס וואס קען אים אויסהיילן, וואס קען אים העלפן, דאס מאכט אז די יענע סובסטענס, יענע זאך וואס ער האט גענומען, זאל באמת האבן די געווינטשענע אפעקט. און די זעלבע זאך איז אבער אויך דא אויף פארקערט, אז א מענטש, און ס'זענען דורכגעפירט געווארן שטודיעס אויף דעם וואס ווייזן וואס האבן געברענגט אזעלכע רעזולטאטן, אז למשל ווען א מענטש עסט עפעס א גוטע שטיקל פרישע פיש פעלט נישט דערפון גארנישט און מ'זאגט אים נאכדעם אז די פיש איז בעצם געווען פארדארבן אדער שלעכט געקאכט וועט אים אנפאנגן איבלען און ער וועט אנפאנגן ממש ארויסווייזן סימפטאמס פון עמיצן וואס האט טאקע געגעסן א פארדארבענע שטיקל פיש. עס זענען דא אזעלכע וואס זאגן אז איינמאל די זאך איז ארויסגעקומען אין די נייעס און מען ווייסט שוין דערפון, עס זענען דא אמעריקאנע פערסאנעל דא און דארטן וואס ווילן זיך טאקע איינרעדן אז זיי האבן עס, ס'הייסט, ס'איז נישט אז זיי זאגן ליגן, זיי שפירן טאקע די סימפטאמס, ס'איפלט זיי, זיי הערן א גערויש אין קאפ און ס'שווינדלט זיי, זיי קענען נישט שטיין גראד און די קאפ טוט וויי און בלייבט אפילו וויי טון אויף א לענגערע צייט, אבער די שורש דערפון, די סיבה דערפאר, ליגט אינעם מענטשנ'ס קאפ, אין זיין שכל אין זיין פאנטאזיע, נישט אין קיין אמת'דיגע זאך וואס איז אריינגעקומען צו אים פון אינדרויסן. אבער די הסבר שטימט אויך נישט אינגאנצן, ס'האט אויך אין דעם לעכער, ווייל קודם טרעפט מען די האוואנא סינדראם למשל האט זיך געמאכט, מאכט זיך נאך יעצט ביי אמעריקאנער און ביי קאנאדישע דיפלאמאטן. פארוואס האט זיך עס נישט געמאכט? פארוואס האט מען עס נישט געהערט אין אנדערע לענדער, און אנדערע מערב וועלט לענדער, יוראפעישע לענדער, וואס לכאורה וואלטן געדארפט האבן די זעלבע סיבה, צי ס'איז רוסלאנד אדער טשיינע אדער קובע, לאמיר זאגן די יונייטעד קינגדאם, פארוואס דארטן האט מען בכלל נישט געהערט פון אזעלכע באריכטן, אדער פון אנדערע לענדער, אנדערע רעגירונגען וואס האבן, קיצור די סיבות וואס מען קען ווען זאגן אויף אמעריקע און אויף קענעדע קען מען זיך ווען פונקט אזוי זאגן אויף אנדערע לענדער, פארוואס פונקט דא רעדט מען זיך אזוי איין? אבער די זעלבע קשיא קען זיין שווער אויף פארקערט, אז אויב ס'קומט פון מייקראוועיווס, וואס דאס איז די מערסטע אנגענומענע הסבר, חוץ די אז עס איז אז ס'איז א איינרעדעניש אדער א אפעקט פונעם פאנטאזיע וואס עס זאל נישט זיין, אויב נעמט מען אן א הסבר אז ס'איז א עכטע זאך און ס'קומט פון אינדרויסן, איז די הסבר וואס איז די מערסטע אנגענומען אז ס'האט עפעס מיט. מייקראוועיווס, אבער אויב דאס זאל זיין די סיבה איז ווייטער פארוואס פונקט אמעריקאנער און קאנאדישע דיפלאמאטן און רעגירונגס באאמטע, פארוואס נישט קיין מענטשן פון אנדערע רעגירונגען, פארוואס דארטן מאכט זיך עס נישט, פארוואס דארטן הערט מען נישט דערפון. איז איך שיהי' האט די זאך נישט קיין הסבר, און די פאקט איז אויכעט אז די אמעריקאנער רעגירונג נעמט עס היינט יא סאך ערנסטער, די ביידן אדמיניסטראציע רעדט דערפון מיט מיט א ערנסטן טאן, און נישט נאר מען רעדט דערפון, נאר די. זיי האבן אויכעט שוין ארויסגעגעבן, די סטעיט דעפארטמענט און די סי איי עי האבן שוין ארויסגעגעבן פארשריפטן, אנווייזונגען, וויאזוי אמעריקאנע באאמטע, דיפלאמאטן אדער אגענטן זאלן רעאגירן, וואס זיי זאלן טון ווען ס'כאפט זיי אן, ווען זיי ווערן באפאלן פון דעם האוואנא סינדראם. דאס הייסט וויאזוי מ'זאל זיך רוקן, וואס מ'זאל טון, ערשטע שריט, צווייטע שריט. דאס הייסט, מ'נעמט עס מיט א געוויסע מאס ערנסטקייט. ס'איז נאך מער באקרעפטיגט געווארן מיט א פרישע כוואליע פון. קעיסעס פון די האוואנא סינדראם היי יאר וואס זענען געקומען אריינגערעכנט אין אזעלכע פריינטליכע לענדער ווי דייטשלאנד און עסטרייך און נאך הויפטשטעט, אנדערע שטעט, לענדער פון מערב יוראפעאישע פון מערב וועלט לענדער און יעצט ממש אין אגוסט איז געווען די די אמעריקאנע וויצע פרעזידענט'ס א א נסיעה וואס זי האט געדארפט מאכן וואס זי האט געמאכט קיין וויעטנאם איז אפגעלייגט געווארן אויף דריי שעה איז עס אויפגעהאלטן געווארן ווייל ווייל ס'איז ווייל אין די ארטיגע אמבאסאדע אין וויעטנאם איז ארויסגעקומען א באריכט פון עימיצן וואס איז אטאקירט געווארן פונעם האוואנא סינדראם. אויך יעצט אז מען האט אנגעהויבן שוין נעמען די זאך די האוואנא סינדראם מער ערנסטער און מען האט אנגעהויבן מער קוקן אויף די באווייזן און אויף די סימנים טרעפט מען טאקע יא אז די ס'ליגט עפעס ליגט יא וואס די סיבה זאל נאר נישט זיין איז דא עפעס מען זעט למשל אז מענטשן וואס באריכטן אז זיי האבן געכאפט א די האוואנע סינדראם, זעט מען מיט טעסטן אז עפעס איז דא אין די בלוט, דאס הייסט מען זעט אז עפעס האבן זיי באקומען, עפעס שפילט זיך אפ מיט זיי, פריער ביז יעצט האט מען נישט באמערקט די אלע סימנים, ווייל די זאך וואס מען טרעפט יעצט אין בלאד טעסט גייט אוועק נאך אפאר שעה, און אמאל האט מען עס נישט גענומען גענוג ערנסט, און ווען ס'איז אנגעקומען שוין און מען האט אנגעהויבן טעסטן, דורכפירן אונטערזוכונגען אויף די באטרעפנדע מענטשן, זענען שוין יענע סימנים געווען פארשווינדן, יעצט אבער ווען מען נעמט עס ערנסטער און מען נעמט זיך תיכף צו יענעם א קוק טון און אונטערזוכן און זען וואס דא שפילט זיך אפ טרעפט מען טאקע יא עפעס געוויסע סימנים אינעם בלוט, איז באשר הוא שם וואו מען שטייט יעצט האט די סי איי עי איבערגענומען די קעיס און מען האט געשטעלט טאקע א גרויסן עקספערט א וועטערן פון די סי איי עי וואס איז אויך געווען פארמישט אין די געיעג צו טרעפן און כאפן אסאמא בין לאדין אז יענער איז יענער האט באקומען די אויפגאבע פון פרובירן דערגיין די מקור די שורש וואס דאס איז די האוואנע סינדראם. ברכה און הצלחה.